א גוטן חשובע סיר איז דאס אליהו פנחס אייזענבערגער, די וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די הלכות, א גוטן, אזוי ווי די וואך גייט זיין עשרה בטבת דינסטאג אם ירצה השם, וועלן מיר לערנען די הלכות פון עשרה בטבת פון א תענית. זאגט דער הייליגער מחבר סימן תקמ ט, אורח חיים סימן תקמ ט, להתענות ד' תעניתים, אז מען דארף פאסטן פיר תעניתים, ובו ב' סעיפים אין דעם איז דא צוויי סעיפים. סעיף א'. חייבים להתענות בתשעה באב, מען איז מחיוב צו פאסטן תשעה באב, ובשבעה עשר בתמוז, שבעה עשר בתמוז, ובג' תשרי צום גדליה, ובעשרה בטבת און עשרה בטבת די צענטע טאג אין טבת, די פיר תעניתים דארף מען פאסטן מפני דברים הרעים שאירעו בהם, ווייל די שלעכטע זאכן וואס האבן אונז געטראפן אין די פיר טעג. און דער מגן אברהם ברענגט אראפ פון די רמב ם אז די סיבה פארוואס מען פאסט איז כדי מעורר צו זיין די הארץ תשובה צו טון. זאגט די הייליגע מחבר אין סימן תק נ הבדל שיש בין ט' באב ליתר צומות בו ד' סעיפים, די חילוק וואס איז דא צווישן תשעה באב און אנדערע תעניתים, אין דעם איז דא פיר סעיפים, סעיף א', הכל חייבים להתענות ארבע צומות הללו, יעדער איינער איז מחיוב

אבער א מעוברת אדער איינער וואס זייגט, א פרוי וואס זייגט שמצטערות הרבה און זיי האבן אסאך צער אין להתענות דארפן זיי נישט פאסטן. און די משנה ברורה ברענגט אראפ כל שכן א חולה שאין בו סכנה מעג נישט פאסטן. איז נאכאמאל יעדער איינער מחיוב צו פאסטן חוץ א מעוברת אדער מניקת וואס האט אסאך צער דארף נישט פאסטן און אזוי אויך א חולה שאין בו סכנה מעג נישט פאסטן. זאגט די הייליגע רמ א ווייטער, ואפילו אינן מצטערות, אפילו די מעוברת אדער די מניקת איז זיך נישט מצטער, אין מחויבות להתענות, און זענען נאך אלץ נישט מחויב צו פאסטן, יעדער איז מחויב צו פאסטן, אבער זיי, זענען א מעוברת און מניקת זענען נישט מחויב צו פאסטן, אלא שנהגו להחמיר זיי האבן זיך געפירט מחמיר צו זיין צו פאסטן אז א מעוברת און מניקת פאסט אויב זיי האבן נישט קיין גרויס צער. זאגט די רמא ודווקא בג' צומות, דאס וואס איך זאג אז מדין זענען זיי נישט מחיוב צו פאסטן, איז דווקא די דריי צומות, וואס דאס איז עשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז, און צום גדליה, דאס זענען זיי נישט מחיוב, אבל בתשעה באב מחויבים להשלים, תשעה באב זענען איז א מעוברת און מניקת מחיוב פונקט ווי א צווייטער משלים צו זיין די תענית, דאס הייסט צו זאגן פאסטן א גאנצן טאג. זאגט די הייליגע מגן אברהם אז קליינע קינדער מעגן עסן אבער מען געבט זיי ברויט און וואסער כדי נישט קיין עקסטערע זאכן מער ווי ברויט און וואסער כדי זיי זאלן מתאבל זיין מיט די ציבור און די מגן אברהם זאגט דווקא א קטן וואס האט דעת מתאבל צו זיין. דאס הייסט זאגן אז ער פארשטייט שוין פון די טרויערדיגקייט, דעמאלטס אזא קטן דארף מען געבן דווקא ברויט און וואסער אז ס'זאל מת זאל מתאבל זיין צוזאמען מיט די ציבור. און די משנה ברורה זאגט אז די זעלבע זאך איז עוברות און מניקות וואס וואס פאסט נישט דארף אויך זען צו עסן נאר ברויט און וואסער אזעלכע זאכן, נאר ברויט און וואסער כדי צו ווייזן אז

ונעילת הסנדל מעג אנטון שיך, ותשמיש המיטה, ואין צריך להפסיק בהם בעוד יום, און מען דארף נישט, בין השמשות דארף מען נאכנישט אויפהערן צו עסן, דאס הייסט זאגן מען קען עסן ביז ס'ווערט טאג. די הייליגע באשעפער זאל העלפן אז די מען זאל נישט דארפן פאסטן עשרה בטבת, די בית המקדש זאל שוין אויפגעבויט ווערן שוין פארדעם, די טעג זאלן ווערן נתהפך מיגון